מיר הייבן אן בסייעתא דשמיא מסכת יומא דף מ' עמוד ב'. לאמיר נעמען דף מ' עמוד א' די לעצטע שורה. ואזדו לטעמייהו. רש"י זאגט שוין די שטיקל גייט בעצם צו פרי. דאס הייסט אזוי. אונז האבן געהאט א ברייתא. די ברייתא זאגט אונז א מחלוקה צווישן תנא קמא מיט ר' שמעון. תנא קמא זאגט אונז מצוה להגריל ולהתוודות. ס'איז א מצוה צו גיין מאכן א גורל, מ'האט שוין גערעדט מיינט עס א גורל, מיינט עס הנחה, דאס איז געווען דער פריערדיגע עמוד, ולהתוודות, און מ'דארף זאגן ווידוי אויפן שעיר לעזאזל. לא הגריל, ולא התוודה. איז לאמיר יעצט אפלאזן די חלק פונעם גורל, אבער ער האט נישט געזאגט קיין ווידוי, כשר ס'איז אקעי, דאס הייסט, ס'איז נישט מעכב, די ווידוי אויפן שעיר לעזאזל דאס איז נישט מעכב, אז איך האב עס נישט געמאכט איז אקעי. קומט ר' שמעון זאגט ר' שמעון אזוי. ר' שמעון אומר ניין. לא הגריל כשר. אויפן חלק הגורל דא בין איך דיר מסכים ס'איז כשר. אבער לא התוודה, אז דו גייסט נישט זאגן קיין ווידוי אויפן שעיר לעזאזל, אויף דעם זאלסטו וויסן פסול. סלע עזאזל, גיין זאגן ווידוי, דאס איז מעכב, דאס איז א חלק פון די עבודה, און אז איך לאז דאס אויס, זאלסטו וויסן די גאנצע זאך איז פסול. אויף דעם זאגט די גמרא אז ואזדו לטעמייהו, יעדער דא האט זיך זיין טעם, און בעצם ווי מען גייט יעצט דא זעהן, אונז האבן יעצט דערמאנט שיטת תנא קמא, און מ'ווייסט נישט בעצם ווער שיטת תנא קמא איז, איז ואזדו לטעמייהו לאמיר'ס אויסטייטשן יעצט, לאמיר דיר געבן די הסבר פארוואס זאל איינער זאגן, יא, ס'איז א חיוב מען דארף גיין זאגן ווידוי, אזוי ווי ר' שמעון האלט, אדער ניין, אפשר איז דא א צד צו זאגן ניין, ס'איז נישט דא קיין חיוב צו גיין זאגן ווידוי. אויף דעם זאגט די גמרא דתניא, אונז האבן געלערנט אין א ברייתא, די ברייתא זאגט אונז אזוי.

איז רש"י שמועסט שוין אויס, דער פסוק איז געדרינגען, דער פסוק מוז אונז ווייזן אז האלט לעבן דעם שעיר לעזאזל, איך האב געהאט צוויי שעירים, כ'האב א שעיר להשם, א שעיר לעזאזל. נאכדעם וואס מען ענדיגט מיטן גאנצן שעיר להשם, האט שוין געשפריצט די בלוט, מען האט אלעס געמאכט, שפעטער גיי איך נעמען דעם שעיר לעזאזל און איך גיי אים פארשיקן המדברה, איך ווארף אים אראפ דארט אין די בארג, און נאכדעם דאס איז די כפרה פאר כלל ישראל. יעצט די שאלה איז, דער פסוק זאגט אונז יועמד חי, האלט אים לעבן. אויב דער פסוק וויל אונז נאר זאגן, ווארט מיט אים פארשיקן, פארשיק אים דאך נישט צו עזאזל, ווארט מיט אים, וואלט דער פסוק פשוט געקענט זאגן, יועמד לפני השם. וואס דארפסטו מיר צולייגן די ווארט חי? איז פאר דעם זאגט רש"י, די ווארט חי מיינט דא צו זאגן, האלט אים לעבן. נישט פארשיק אים נאכנישט, האלט אים לעבן, און אויף דעם פרעגט די גמרא יעצט, עד מתי יהיה זקוק לעמוד חי, אויף ווי לאנג מוז איך אים האלטן לעבעדיג? דאס הייסט ביז ווען זאגסטו מיר, דאס איז די מינימום ווי לאנג די בהמה מוז לעבן, אז ס'שטארבט פארדעם וועסטו מוזן ברענגען א צווייטן, וואס איז די מינימום ווי לאנג מוז איך אים האלטן? אויף דעם זאגט די גמרא אזוי, די ברייתא זאגט אונז עד שעת מתן דמו של חבירו דברי רבי היהודה, זאגט רבי היהודה, די מינימום רעקווייערמענט ווי לאנג ער מוז לעבן איז ביז נאכדעם וואס מען האט שוין געענדיגט די גאנצע מתנת דם פון חבירו פון דעם שעיר להשם, דעם שעיר להשם גיי איך דאך שפריצן איינמאל אין קדשי קדשים, איך גיי אים שפריצן איינמאל אויפן פרוכת, איך גיי שפעטער אויסמישן גיין שפריצן אויפן מזבח, דאס אלעס מוז זיך ענדיגן, און ערשט דעמאלס אויב די אנדערע די חבר'טע, דאס הייסט, די שעיר לעזאזל איז געשטארבן, דעמאלס ס'איז אקעי, ס'איז נישט געפערליך, מ'דארף נישט ברענגען קיין ריפלעיסמענט. אבער אויב איז ער געשטארבן פארדעם, ער איז געשטארבן פאר די מתנת דם האט זיך געענדיגט, וועסטו מוזן ברענגען א צווייטן, אזוי האלט רבי יהודה. רבי שמעון אומר, רבי שמעון זאגט, עד שעת ווידוי דברים, ער מוז בלייבן לענגער נאך. און נאך לענגער דארף איך אים האלטן לעבן, די מתנת דם איז דאס נישט גענוג, דער כהן גדול מוז נאך זאגן ווידוי אויף דעם, און שפעטער אויב נאכן ווידוי זאגן דעמאלטס איז ער געשטארבן, דאס איז אקעי, מען דארף נישט ברענגן קיין צווייטן, אבער ביז דעמאלטס, יעמוד חי, ביז נאכן גיין זאגן ווידוי, מוז ער לעבן. זע איך דאך פון דא רבי יהודה האט געהאלטן די ווידוי איז דאס נישט קיין זאך וואס איז מעכב ווילאנג דו ביסט אדורך געגאנגען די מתנת דם פון די חבר דאס הייסט ווילאנג די שעיר להשם האט שוין געמאכט די אלע מתנת דם איז אקעי קען ער שטארבן פארוואס ווידוי אקעי האסט נישט געזאגט ווידוי נישט געפערליך מה שאין כן רבי שמעון האט געהאלטן ניין כ'דארף ווארטן אביסל לענגער כ'דארף ווארטן ביז נאכן ווידוי ווייל ער האט פארשטאנען ווידוי איז א זאך וואס איז מעכב און אז ס'איז מעכב אויב דיין בהמה שטארבט פארן ווידוי האסטו גארנישט אויפגעטון וועל איך מוזן ברענגען א צווייטן זע איך דא די מחלוקת, איז ווידוי א זאך וואס איז מעכב, אדער ניין ס'איז נישט מעכב. און אויף דעם שמועסט די גמרא אויס במאי קמיפלגי. אקעי, זיי מיר מסביר יעצט למעשה, תכלית, וואס איז דא זייער מחלוקת? איינער זאגט יא ווידוי, איינער זאגט נישט ווידוי, וואס איז די מחלוקת? אויף דעם זאגט די גמרא כדתניא, לכפר בכפרת דברים הכתוב מדבר. די שאלה איז דא געווען, די תורה זאגט אונז יעמוד חי לפני ה', פארוואס? לכפר עליו. זאגט ער וואס מיינט לכפר? איך דארף אים האלטן לעבן לכפר, וואס מיינט לכפר? דאס מיינט פשוט לכפר בכפרת דמים הכתוב מדבר, מען רעדט דא פון בלוט, ער אליינס האט דאך נישט קיין בלוט, דאס הייסט די שעיר לעזאזל, איך גיי דאך גארנישט שפריצן פון זיין בלוט, נאר לכפר רעדט מען פון דם, וועלכע דם רעדט מען? פונעם שעיר להשם, ווארט ביז די שעיר להשם האט געענדיגט זיינע כפרה מיטן בלוט, דאס איז א כפרה פאר די אויך פאר די לעזאזל, און שפעטער אויב שטארבט ער, נישט געפערליך, מען דארף נישט ברענגען נאך איינס. וכן הוא אומר, כ'על דיר ברענגען א ראיה אז לכפר מיינט בדם, אזוי ווי ס'שטייט ביים סוף פון עבודה שטייט, וכלה מכפר את הקודש. דארטן רעדט מען נאכדעם וואס מען האט שוין געענדיגט די אלע מתנת דם. מען האט שוין געשפריצט פונעם פר אינעווייניג אין קדשי קדשים, מען האט שוין געשפריצט פונעם שעיר אינעווייניג אין קדשי קדשים. מען האט שוין געגעבן פונעם פר אויפן פרוכת, מען האט שוין געגעבן פונעם שעיר אויפן פרוכת, מען האט שוין אויסגעמישט די בלוט, מען האט שוין געלייגט אויפן מזבח, און נאכדעם זאגט אונז די תורה, וכלה מכפר את הקודש. אזוי ווי דארטן זאגסטו מיר, מכפר, וואס רעדט מען דארטן? רעדט מען דאך דארט פון מתנת דם, מה להלן בכפרת דמים, אזוי ווי דארטן, די פסוק קומט נאך די אלע מתנת דם וואס מען האט געגעבן, זאגט אונז די תורה, אקעי, יעצט וכלה מכפר את הקודש ואת אהל מועד ואת המזבח והקריב את השעיר החי. אף כאן דא אויך בכפרת דמים הכתוב, בכפרת דמים דברי רבי יהודה פאר דעם זאגט רבי יהודה ווען די תורה זאגט אונז ביי אונז לכפר פון וואס רעד איך פונקט אזוי פון בלוט אזוי ווי אין די פריערדיגע פסוק דא רעדט מען מכפר רעדט מען אויך פונעם בלוט אזוי אויך ביי אונז ווען די תורה זאגט אונז לכפר עליו לכפר מיינט דמים און ווי לאנג מען האט נאך נישט מקריב געווען ווי לאנג מען האט נאך נישט געמאכט די גאנצע עבודת הדם מוז איך מאכן זיכער אז יעמד חי אז דער שעיר לעזאזל ער בלייבט נאך לעבן, אבער איינמאל האט מען עס שוין געענדיגט, מען האט שוין געענדיגט מיט די גאנצע מתנת הדם, און יעצט שטארבט ער? נישט געפערליך, מען דארף נישט ברענגען קיין ריפלעיסמענט. איי וידוי? וידוי גייט נישט אריין דא, וידוי איז נישט די חלק פון לכפר עליו. אוודאי איז עס א מצוה צו זאגן וידוי, אוודאי מען דארף זאגן וידוי, אבער אויב איז ער געשטארבן, מען האט נישט געזאגט, איז נישט געפערליך. רבי שמעון אומר, רבי שמעון זאגט ניין, לכפר עליו בכפרת דברים הכתוב מדבר, רבי שמעון זאגט איך בין נישט מסכים מיט דעם, איך האלט ווי לאנג דארף דער שעיר לעזאזל לעבן, ביז נאכדעם וואס מען האט שוין געמאכט די כפרת דברים, וואס מיינט ביז מען האט שוין געזאגט וידוי, און פון ווי ווייס איך דאס? ווייל אין פסוק שטייט לכפר עליו. אויף זיך אליינס, דאס הייסט ביים זיך ביים קרבן ביים שעיר לעזאזל, ער אליינס האט דאך נישט קיין דם, ווייל די איינציגסטע זאך וואס איך מאך מיט אים, איך שטופ אים אראפ פון בארג, וואס מיינט לכפר עליו, זיין אייגענע כפרה, וואס איז זיין אייגענע כפרה, דאס איז בדברים מיט די ווערטער וואס ער זאגט ארויס, פארדעם זאגט רבי שמעון זאלסטו וויסן, אוודאי וידוי דברים איז א חלק וואס איז מעכב, און אז דו גייסט עס נישט מאכן, און דיין בהמה איז געשטארבן פארדעם, עסטו מוזן ברענגען א צווייטע קרבן, ווייל די תורה זאגט אונז יעמד חי לפני ה' לכפר עליו, און לכפר עליו מיינט מיט די ווערטער, ווייל דאס איז די איינציגסטע זאך וואס ער האט א כפרה ביי זיך, און פאר דעם איז וידוי א זאך וואס איז מעכב. זאגט די גמרא, תא שמע, שאלו תלמידיו את רבי עקיבא. און אפשר דא לאמיר נעמען מיט א קורצע הקדמה, א זאך וואס אונז האבן שוין געלערנט בעצם די פריערדיגע גמרא. די תורה זאגט אונז, והיתה זאת לכם לחוקת עולם. די תורה זאגט אונז נאכן גאנצע עבודה פון יום כיפורים, זאלסטו וויסן ס'מוז זיין לחוקת עולם, האבן מיר שוין געשמועסט, ס'איז דא א מחלוקת וואס מיינט לחוקת עולם, מיינט דאס אז די תורה וויל דיר זאגן אזוי מוז עס זיין און רוק דיך נישט מיט גארנישט, דאס גייט נאר אויפן קדשי קדשים, יעדע עבודה וואס געשעהט אין קדשי קדשים, דארטן חס ושלום רוקט גארנישט, אבער זאכן וואס געשעהן אינדרויסן, צו ס'איז אינעווייניג אינעם היכל, צו ס'איז אינעווייניג אין די עזרה, דארטן די חוקת עולם נישט אזוי גוט, דארט ריקסט אביסל ארויף אראפ מאכט נישט אויס. אדער זאג איך ניין, די תורה זאגט אונז חוקת עולם מיינט עס אויף יעדע זאך, זאכן וואס געשעהן קדשי קדשים, זאכן וואס געשעהן אינעם היכל, און זאכן וואס געשעהן אין די עזרה. און האבן שוין געברענגט דאס איז געווען א מחלוקת צווישן רבי יהודה מיט רבי נחמיה, צוויי תנאים. די תנא רבי יהודה זאגט, דברים הנעשים בבגדי לבן בחוץ, זאכן וואס איך מאך בבגדי לבן, דאס הייסט זאכן וואס איך מאך שפעציעל פאר יום כיפורים, מיט די ווייסע קליידער, אבער ס'געשעהט בחוץ, ס'געשעהט אינעם היכל, ס'געשעהט אין די עזרה, לא מעכבא, אז ס'האט עפעס מסדר געווען מיטן סדר, ס'נישט פונקטליך ווי ס'דארף צו זיין, לא מעכבא, ס'נישט געפערליך. רבי נחמיה זאגט ניין, דברים הנעשים בבגדי לבן בחוץ, זאלסטו וויסן מעכבא, די תורה זאגט אונז אז יעדע זאך וויל איך האבן פונקטליך, און ס'גייט נישט נאר אויפן קדשי קדשים, ס'גייט אויפן קדשי קדשים, ס'גייט אויפן היכל, און ס'גייט אויפן עזרה אויכעט. דאס איז געווען די מחלוקת תנאים. און דעם מען האט שוין געהאט געברענגט א מחלוקת צווישן צוויי אמוראים, רבי ינאי מיט רבי יוחנן, זיי האבן זיך געקריגט צו עליית גורל, די עליית גורל וואס איז בעצם עבודת יום כיפורים, איך מאך עס מיט די ווייסע קליידער, וואס געשעט ווען איך האב נישט געמאכט דעם גורל? זאגט רבי ינאי. די גאנצע געדאנק פון די גורל איז דאך פשוט איך זאל דורך דעם באשטימען וואס איז לשם וואס איז לעזאזל. און אנע דעם ווייס איך יעצט נישט וואס מיין בהמה, וועלכע איז לשם וועלכע איז לעזאזל. און פאר דעם זאלסטו וויסן אוודאי איז עס מעכב. אז דו גייסט נישט מאכן עליית הגורל, זאלסטו וויסן, איך האב נישט קיין לעזאזל איך האב נישט קיין לשם אוודאי איז עס מעכב. רבי יוחנן זאגט ניין, אינה מעכבת, כהן גדול קען גיין און זאגן, דאס איז מיין לשם, דאס איז מיין לעזאזל און פינישט, מען דארף נישט האבן דעם גורל, אוודאי די תורה זאגט אונז מען זאל מאכן א גורל, אבער האסטו נישט געמאכט, אינה מעכבת, דאס איז געווען די מחלוקת אמוראים צווישן זיי צוויי, און אונז האבן שוין געהאט געשמועסט אז בעצם זיי קריגן זיך נישט אין זיך אליינס, נאר זיי קריגן זיך אין די פריערדיגע מחלוקת פון די תנאים, און אויף דעם האבן מיר געהאט צוויי לשונות. די ערשטע לשון איז געווען אז כולי עלמא מודה בשיטת רבי יהודה, וואס רבי יהודה זאגט די איינציגסטע זאך וואס איך בין מקפיד זאל זיין כסדר איז נאר קדשי קדשים עבודה, האט מען געזאגט אז סיי רבי ינאי און סיי רבי יוחנן און יעדער וועט מסכים זיין אז אין רבי יהודה אוודאי ס'לא מעכבא. די גורל ווערט געמאכט אינדערויסן, ס'איז טאקע בבגדי לבן, ס'איז טאקע יום כיפורים, אבער ס'איז א זאך וואס געשעהט אינדערויסן, ס'איז אין די עזרה. אז ס'געשעהט אין די עזרה, איז דאס נישט מעכב, ווייל די איינציגסטע זאך וואס איז יא מעכב, ווען זאגט די תורה חוקת עולם, דאס איז נאר פאר קדשי קדשים, היות דאס געשעהט נישט אין קדשי קדשים, איז כולי עלמא מודה אז לא מעכבא. נאר וואס, אין ר' נחמיה אין דעם איז געווען א מחלוקת וואס וועט האלטן ר' נחמיה. הגם ר' נחמיה האלט נארמאל אז יעדע זאך מוז שטימען אויפן האר, אפילו זאכן וואס געשעהן אינדרויסן. דא האב איך א צד צו זאגן, ווי רבי ינאי זאגט אוודאי ס'איז מעכב, ר' נחמיה האלט דאך יעדע זאך יום כיפור, אלעס וואס איך טו מיט די ווייסע קליידער מוז שטימען אויפן האר, און אויב אזוי זאגט ר' נחמיה אז דו האסט נישט געמאכט דעם גורל, אוודאי ביסטו מעכב. און רבי נחמיה דארף זיך נישט פארענטפערן, רבי ינאי דארף זיך נישט פארענטפערן, רבי ינאי מיט רבי נחמיה גייט האנט אין האנט, נאר רבי יוחנן וועט דא האלטן ניין, זאלסטו וויסן רבי נחמיה וועט דא אויכעט מסכים זיין אז ס'איז נישט מעכב, און האט זיך געגעבן זיין סיבה, ווייל ער האט געהאלטן דאס הייסט נישט קיין עבודה, די גאנצע גורל דאס איז גארנישט, אויב אזוי דא וועט רבי נחמיה אויכעט מודה זיין. דאס הייסט די מחלוקת צווישן רבי ינאי מיט רבי יוחנן לפי די ערשטע לשון איז געווען זיי קריגן זיך אין רבי נחמיה. מה שאין כן די איכא דאמרי האט געזאגט ניין. פארקערט. אין ר' נחמיה קריגט זיך קיינער נישט. ר' נחמיה האלט זאגט זייער קלאר די גאנצע עבודה אלעס וואס מען מאכט יום כיפורים בבגדי לבן וואו עס זאל נאר זיין איז אלעס מעכב. און פאר דעם איז נישט דא קיין מחלוקת מיט צווישן דעם רבי ינאי מיט ר' יוחנן. יעדער איינער וועט האלטן אוודאי די גורל איז א זאך וואס איז מעכב. ס'געשעהט אינדרויסן, ס'איז בבגדי לבן, תורה זאגט אונז חוקת עולם, לפי ר' נחמיה איז בכלל נישט דא קיין שמועס, יעדער איינער האלט אוודאי ס'איז יא מעכב. ווען איז די מחלוקת? ווען קריגט זיך רבי ינאי מיט רבי יוחנן? דאס איז בשיטת רבי יהודה. רבי יוחנן זאגט לא מעכב, יא ווייל שיטת רבי יהודה זאכן וואס געשעהן אינדרויסן מוז נישט זיין פונקטליך, און אז ס'מוז נישט זיין פונקטליך לא מעכבא. מה שאין כן רבי ינאי זאגט ניין, רבי יהודה וועט דא מודה זיין רבי יהודה וועט אויכעט האלטן זאלסטו וויסן אז די גורל איז יא א מעכב. פארוואס? ווייל איך האב א דאפלטע לשון אינעם פסוק. וואס די תורה זאגט מיט די גורל, דא איז עס יא א מעכב, און אפילו רבי יהודה וועט מסכים זיין. דאס הייסט האבן מיר דא א מחלוקת צווישן די ערשטע לשון מיט די צווייטע לשון, וואו די מחלוקת צווישן רבי ינאי מיט רבי יוחנן. די ערשטע לשון האט געהאלטן, די מחלוקת איז אין שיטת רבי נחמיה. די צווייטע לשון האט געהאלטן, ניין, די מחלוקת פון זיי איז אין שיטת רבי יהודה. און אויף דעם גייט די גמרא יעצט פרעגן נאכמאל א קשיא, פרעגט די גמרא אזוי, תא שמע, שאלו תלמידיו את רבי עקיבא, תלמידים האבן געפרעגט רבי עקיבא, עלה בשמאל, וואס איז דער כהן גדול שטייט דא, ער גייט דא מאכן דעם שעיר לשם, שעיר לעזאזל, טרף בקלפי, ער האפט דאך אז די רעכטע זאל ארויסקומען לשם, די לינקע וועט ארויסקומען די לעזאזל. איז מיין שאלה איז, עלה בשמאל. ס'איז געשען די לשם איז ארויסגעקומען די לינקע האנט. מהו שיחזור לימין. קען ער מאכן א סוויטש יעצט, און ווייזן פארן גאנצן עולם איך מאך איך מאך א שווייג צו איך מאך עס כאילו מענטשן כאפן נישט, מ'געבט עס א סוויטש אווער, ס'איז אסאך א שענערע כבוד פארן כהן גדול קוק די רעכטע געווען די לשם, פארן ציבור איז א מורא'דיגע גוטע סימן, מעג ער מאכן דעם סוויטש, און דורכדעם וועט ער ווייזן פארן גאנצן עולם קוק, די רעכטע איז ארויסגעקומען די לשם. אמר להן, זאגט זיי רבי עקיבא, אל תתנו מקום לצדוקים לרדות. ס'איז זייער שיין אבער וויי דו ווילסט דא מאכן? כ'פארשטיי ס'איז א מורא'דיגע כבוד פאר'ן כהן גדול, ס'איז א מורא'דיגע שיינע סימן פאר כלל ישראל, אבער די צדוקים וועלן דיך באפאלן דא. דו הייבסט אן דרייען זאכן און די צדוקים זאגן אה, איך זעה שוין ווייטער די אידעלעך, אלעס מוז גיין זייערע וועג, און איך זעה דו דרייסט און דו קוועטשט און מאכסט, גיי גלייך! און זיי וועלן אנהייבן צו רעדן דא אויף דיך, איז פאר דעם לאז אפ, ס'לוינט זיך נישט, אל תתנו מקום לצדוקים לרדות. און אויף דעם טענה'ט די גמרא, קוק אהער יעצט, טעמא דאל תתנו מקום לצדוקים לרדות, די גאנצע סיבה פארוואס רבי עקיבא האט געזאגט ניין מאך נישט דעם סוויטש, איז ווייל איך האב מורא פון די צדוקים, אבער הא לאו הכי, ווען נישט פאר די צדוקים, מהדרינן ליה, אוודאי קענסטו מאכן דעם סוויטש, קענסט עס נעמען פון די לינקע האנט, דרייען צו די רעכטע האנט, ס'איז אלעס אקעי. און אויף דעם פרעג איך דיר, והא אמרת הגרלה מעכבא. אונז האבן דאך געהאט א שיטה וואס די שיטה זאגט אונז רבי ינאי, אז די גאנצע גורל איז א זאך וואס ס'איז מעכב. וואס מיינט אז ס'איז מעכב? מעכב מיינט צו זאגן אז אנע די גורל ווייס איך נישט וואס איז לשם, וואס איז לעזאזל. דורך דעם וואס איך נעם ארויס דעם גורל, און יעצט די גורל באשטימט מיר, דאס איז לשם, דאס איז לעזאזל. ווייל איך זאג די גורל איז מעכב, אנע די גורל קען איך גארנישט טון. אבער אזוי פרעג איך דיך יעצט, וכיון דקבעתיה שמאל, אז איך האב יעצט געמאכט דעם גורל, און אין די לינקע האנט איז ארויסגעקומען דעם לשם, היכי מהדרינן ליה? אז איך ווייס יעצט אז די גאנצע גורל איז דאס וואס איז מקדש מיין בהמה, דורכדעם ווייס איך יעצט וואס איז לשם און וואס איז לעזאזל, ווי קען איך יעצט גיין מאכן א סוויטש? איך וועל טוישן די קארטלעך, יא, אבער יעצט מיין רעכטע האנט וועט טאקע האבן לשם, אבער פאר מיך האב איך נישט קיין לשם בהמה, פאר מיך האב איך יעצט א לעזאזל. סאו, וואס העלפט מיר דא גיין מאכן די גאנצע סוויטש, מיין בהמות זענען נאך אלץ פאלש, די מיין בהמה איז שוין געווארן מקודש די מינוט וואס איך האב עס ארויסגעשלעפט, וואס העלפט מיר דא גיין מאכן א גאנצע סוויטש, למעשה מיין בהמות זענען פארקערט יעצט, וואס העלפט מיר די גאנצע זאך דא, וואס טו איך אויף דא, וואס, ווי קענסטו דאס זאגן בכלל? בשלמא אויב איך זאג איך אז די גאנצע גורל איז נישט א זאך וואס איז מעכב, די גאנצע גורל איז בעצם פשוט א וועג וואס איך בין מברר וואס ווי ווען, קען איך זאגן קוק אהער, די כהן גדול האט אינזין וואס איך שלעפ דא ארויס, דא זאל נישט בעצם מקדש זיין מיין בהמה, נאר איך וועל שפעטער אויסזאגן וואס איך וויל, וואס איך שלעפ ארויס איז פשוט א סערעמאני ווי מ'זאגט איך וועל עס ווייזן פארן ציבור, פאר דעם קען איך האבן א צד, לאמיר גיין מאכן א סוויטש. אבער אויב זאג איך די ארויסנעמען דעם קארטלעך, די מאכן דעם גורל איז בעצם א חיוב איך מוז דאס מאכן, און דאס איז וואס איז מקדש מיין בהמות, וואס פאר קשיא איז דאס קען איך גיין טוישן? ניין איך קען נישט טוישן ווייל דא האב איך א בהמות וואס דאס איז געווארן לעזאזל דאס איז געווארן לשם און איך קען נישט גיין טוישן יעצט. אלא מאי זעהסטו דאך פון די תשובה וואס רבי עקיבא האט געזאגט יא בעצם קענסטו גיין טוישן נאר כ'האב א פראבלעם מיט די צדוקים זעה איך ער האט פארשטאנען די גאנצע גורל איז נישט מעכב, די גורל איז נישט קיין מעכב, נישט די גורל איז דאס וואס זאגט וואס איז מיין בהמה, נאר איך קען ארויס זאגן וואס איך וויל, קען איך מאכן א סוויטש מיט די קארטלעך, און נאך אלץ וועל איך האבן די ריכטיגע בהמה פאר מיך, זעה איך די גאנצע גורל איז נישט מעכב, און אויב אזוי האב איך יעצט א קשיא אויף רבי ינאי, לפי די צווייטע מאן דאמר, רבי ינאי האט דאך געהאלטן אז כולי עלמא סיי רבי יהודה, סיי רבי נחמיה, יעדער איינער האט האלטן אז די גורל איז א זאך וואס איז מעכב, און לכאורה דא פון די תשובה פון רבי עקיבא זעה איך קלאר אז ער האט געהאלטן ניין ס'איז נישט מעכב, די גורל איז נאר אזא צערעמאני ווען מען זאל עס רופן, אבער מעכב ניין אוודאי איז עס נישט, און אויב אזוי האב איך א קשיא אויף רבי ינאי. אויף דעם ענטפערט די גמרא אמר רבא הכי קאמרי, ענטפערט רבא ניין, האסט פאלש פארשטאנען די שאלה דא, אוודאי זאלסטו וויסן גורל איז יא מעכב, די גורל וואס איך שלעפ ארויס דאס איז דאס דאס באשטימט וועלכע בהמה האב איך דא פאר מיך, נאר וואס, די שאלה איז געווען אזוי, עלה הגורל בשמאל, איך האב ארויסגענומען דעם לשם מיט די לינקע האנט, ס'איז ארויסגעקומען די פאלשע האנט, מהו שיחזיר לו לשעירו לימין? קען איך יעצט גיין דרייען דעם קארטל מיטן שעיר זיי אויסטוישן? אוודאי די קארטל, די גורל, דאס איז, דאס באשטימט וואס מיין בהמה איז. אבער מיין שאלה איז נישט געווען קען איך נאר מאכן א סוויטש מיט די קארטלעך. מיין שאלה איז געווען קען איך מאכן א סוויטש מיט די קארטלעך און די בהמה וואס שטייט פאר מיך, און דעמאלס זאל איך ווייזן פארן ציבור קוק די לשם איז אויפן רעכטע זייט, די קארטל איז אויפן רעכטע האנט, די בהמה איז אויפן רעכטע האנט, אלעס קלאפט. דאס איז געווען די שאלה, אז עלה הגורל בשמאל מהו שיחזירו לו ולשעירו לימין, קען איך טוישן דעם קארטל מיט די בהמה צו די רעכטע זייט. און אויף דעם ענטפערט אים רבי עקיבא אמר להם אל תתנו מקום לצדוקים לרדות, ניין דו קענסט עס נישט מאכן, פארוואס וועגן די צדוקים? בעצם פון מיין זייט אוודאי איך האב נישט קיין שום פראבלעם זאלסט עס מאכן, דו דרייסט אלעס איבער, דו לייגסט די לינקע צו די רעכטע, רעכטע צו די לינקע ווייל עס זאל אויסזען שענער, ס'איז א געוויסע כבוד, ס'איז א געוויסע כבוד פארן כהן גדול, ס'איז א געוויסע כבוד אדער סימן טוב פאר די כלל ישראל, געזונטערהייט ווילסט עס מאכן געזונטערהייט, אבער די צדוקים האב איך א פראבלעם, פאר דעם וויל איך נישט זאלסט עס מאכן. אבער צו ברענגען א ראיה פון דא, צו גורל איז יא מעכב, גורל איז נישט מעכב, דאס איז נישט קיין ראיה, קיין קשיא אויף רבי ינאי איז עס נישט, און פאר דעם זאגט די גמרא אלעס איז פיין און וואויל. תא שמע, לאמיר דיר פרעגן נאך א קשיא. אילו נאמר את השעיר אשר עליו. די ברייתא ברענגט א פסוק. אין די תורה שטייט, והקריב אהרן את השעיר אשר עלה עליו הגורל להשם, ועשהו חטאת. זאגט די ברייתא אזוי, שטעל דיר פאר די פסוק שטייט אביסל אנדערש, מען נעמט דעם ווארט עלה און דאס לאמיר ארויסנעמען. דאס הייסט די פסוק זאגט אונז, והקריב אהרן את השעיר אשר עליו הגורל להשם, ועשהו חטאת. לאמיר זאגן אזוי וואלט די פסוק געשטאנען, וואס וואלט איך יעצט אנדערש פארשטאנען? זאגט מיר די ברייתא, הייתי אומר יניחנו עליו. ווי אונז האבן שוין געשמועסט, די חלק פון מאכן די גאנצע הגרלה צו מאכן דער שעיר להשם, שעיר לעזאזל, איז דא צוויי חלקים דא. ס'איז דא בכלל מאכן דעם גורל, טרף בקלפי, ער געבט א כאפ אריין, ער נעמט עס ארויס, ער ווייזט עס פאר'ן ציבור, דאס איז דער ערשטער חלק. דער צווייטער חלק איז נעמען די קארטלעך און עס לייגן אויפ'ן קאפ פון די בהמה, דער הנחה חלק. דא הגרלה, מאכן דעם גורל, שפעטער דא הנחה, לייגן אויפן קאפ פון די בהמה. און אויף דעם זאגט די גמרא אזוי, וואלט די פסוק נאר געזאגט והקריב אהרן את השעיר אשר עליו הגורל להשם, וואלט איך פארשטאנען, איך מוז מאכן הנחה, איך מוז נעמען די קארטלעך און עס לייגן אויפן קאפ פון די בהמה. תלמוד לומר, פאר דעם זאגט מיר די פסוק אבער נאך א ווארט צו, די תורה זאגט אונז אשר עלה עליו, דאס מיינט צו זאגן אשר עלה וואס איז ארויס געקומען פון די באקס, עליו פאר אים, נישט אויף אים אז איך מוז עס לייגן אויף אים, נאר אשר עלה עליו הגורל להשם, אויף אים איז ארויס געקומען דעם גורל להשם, איך האב עס ארויס גענומען פון די באקס, אויף אים איז עס ארויס געקומען. און כּיוון שעלה, אײנמאָל דו האָסט עס אַרױסגענומען, אײנמאָל דו האָסט געמאַכט דעם גורל, שוב אינו צריך. יעצט מוזטו נישט מאַכן קײן הנחה, יעצט מוז איך נישט נעמען און עס לײגן אױפֿן קאָפּ פֿון דער בהמה. דאָס זאָגט מיר די ברייתא. און אױף דעם װיל די גמרא יעצט פֿאַרשטײן אײן מינוט. זײַ מיר מסביר יעצט למאַי דו האָסט מיר דאָ צוגעלײגט שוב אינו צריך. כ'האָב אַרױסגענומען די באָקס, כ'האָב אַרױסגענומען די צװײ גורלות, שוב אינו צריך. מיט דעם װאָס כ'האָב געמאַכט דעם גורל, מער דאַרף איך גאָרנישט טון. פרעג איך דיר אזוי, וואס מיינט עס? אילימא למצוה. ווילסטו מיר זאגן, דו זאגסט מיר יעצט, איך מוז מער נישט מאכן קיין הנחה, איך מוז עס נישט לייגן אויפן קאפ פון די בהמה. און נישט נאר אז איך מוז נישט, נאר ס'איז גארנישט, נישטא קיין מצוה, ס'איז גארנישט, נישט קיין ענין, גארנישט. מכלל דהנחה מצוה נמי. נמי לא, דאס הייסט דו ווילסט מיר זאגן אז אפילו לייגן אויפן קאפ פון די בהמה איז אפילו נישט קיין מצוה, שוב אינו צריך, דארפסט גארנישט מער טון, האסט געמאכט דעם גורל, דאס מוזטו טון, אבער שוב אינו צריך, יעצט גיין און מאכן הנחה, דאס מוזטו נישט מאכן, אפילו נישט קיין חיוב, נישט קיין מצוה, נישט קיין גארנישט, דארפסט עס נישט טון. אויף דעם זאגט די גמרא דאס קען זעכער נישט זיין. ווייל די פסוק זאגט אונז ונתן אהרן על שני השעירים גורלות, די תורה זאגט אונז דא א מצוה ונתן אהרן על שני השעירים גורלות, איז צו זאגן די ארויפלייגן די הנחה איז גארנישט, דאס קען נישט זיין. און אויב אזוי פרעג איך דיר וואס מיינסטו מיר צו זאגן שוב אינו צריך? כ'האב געמאכט מיין גורל, יעצט דארף איך גארנישט מער טון, וואס הייסט כ'דארף גארנישט טון? אלא לאו לעכב, וואס דו מיינסט צו זאגן איז אזוי, דו האסט געמאכט דעם גורל וואס דאס מוזטו מאכן, שוב אינו צריך, יעצט מוזטו נישט מאכן די הנחה, אוודאי ס'איז א מצוה צו מאכן הנחה, אבער האסט עס נישט געמאכט, נישט געפערליך, ס'נישט מעכב, גורל דאס איז יא מעכב, אבער די ארויפלייגן די הנחה, שוב אינו צריך, דאס איז נישט מעכב. ושמע מינה, דו ווילסט מיר יעצט אויסלערנען, הגרלה מעכבא, מאכן דעם גורל דאס איז מעכב, אבער הנחה לא מעכבא, אבער צו גיין לייגן אויפן קאפ פון די בהמה, דאס איז נישט מעכב. איז לאמיר אריינטראכטן, זע איך דא פון א ברייתא, די ברייתא זאגט מיר מאכן דעם גורל דאס איז מעכב, און אויב אזוי פרעג איך דיר איין מינוט, שטימט דאס וואס אונז האבן פריער געלערנט? דאס האבן דאך פריער געזאגט לפי די לישנא קמא אין רבי יהודה סיי רבי ינאי סיי רבי יוחנן יעדער איינער האט געהאלטן לא מעכבא די גורל מוז איך נישט מאכן לפי רבי נחמיה זאגט רבי יוחנן די גורל מוז איך נישט מאכן איז איין מינוט ווי שטימט דאס מיט אונזערע ברייתא דא זעה איך דאך קלאר פון די ברייתא אוודאי מוז מען מאכן א גורל און אויב אזוי לכאורה שטימט עס ווייטער נישט. ביז יעצט האבן אייביג געהאט געפרעגט לפי רבי ינאי, רבי ינאי וואס איז געווען די צווייטע לשון, יעצט פרעג איך פון די ערשטע לשון. סיי רבי ינאי סיי רבי יוחנן אין רבי יהודה, און סיי רבי יוחנן אין רבי נחמיה שטימט נישט. אמר רבא זאגט רבא הכי קאמר, ניין דו האסט אביסל פאלש פארשטאנען דא. די ברייתא וויל מיר נישט קומען זאגן א פוינט אז איך מוז מאכן א גורל. לעולם קען זיין איך מוז נישט מאכן קיין גורל. נאר די ברייתא וויל מיר עפעס אנדערש זאגן. די ברייתא זאגט מיר אזוי. אילו נאמר אשר עליו, וואלט נאר געשטאנען אשר עליו אנע דעם ווארט עלה, הייתי אומר וואלט איך געמיינט יניחנו עליו עד שעת שחיטה. זאגט מיר די ברייתא, ווען נישט די ווארט עלה וואלט איך געטייטשט פשוט, והקריב אהרן את השעיר אשר עליו הגורל להשם, ער זאל דערנענטערן צו זיך די בהמה וואס אויף זיך האט ער דעם גורל להשם, דאס הייסט איך מוז עס לאזן דארטן אט די גורל אויפן קאפ פון די בהמה ביז איך גיי שעכטן די בהמה, אויף דעם זאגט מיר די תורה תלמוד לומר אשר עלה, לייגט מיר צו די תורה די ווארט אשר עלה, כיוון שעלה שוב אינו צריך, אויב דו האסט עס ארויפגעלייגט פאר איין מינוט, מער ווי דאס דארף איך עס נישט לייגן. און פארקערט, די תורה וויל נישט קומען אויסלערנען, כ'מוז יא מאכן א גורל, כ'מוז נישט מאכן א גורל, ניין! אוואדע, ס'איז א מצוה, כיוון שעלה, אז דו האסט געמאכט דעם גורל, דו האסט געמאכט דעם הנחה, יעצט שוב אינו צריך! אבער צו עס איז א חיוב, צו עס איז מעכב, לויט עם קען זיין אז נישט. און פאר דעם צו ברענגען א ראיה פון דא און פרעגן א קשיא, דאס קענסטו נישט טון. זאגט די גמרא תא שמע, ועשהו חטאת, די פסוק זאגט אונז, ועשהו חטאת, והקריב אהרן את השעיר אשר עלה עליו הגורל לה', ועשהו חטאת. זאג איך דיר, ואין השם, זאג איך דיר הגורל עושה חטאת, ואין השם עושהו חטאת. זאגט מיר דער פסוק ועשהו חטאת, דורכן גורל, דורך דעם וועט עס ווערן א חטאת, אבער נישט מיינע ווערטער, איך קען נישט מקדש זיין, איך קען נישט זאגן מיט מיינע ווערטער איך בין מקדש די בהמה, דורך דעם וועט עס נישט ווערן קיין לשם, עס וועט נישט ווערן קיין לעזאזל, ועשהו חטאת, דער גורל דאס וועט עס מאכן דעם חטאת. שיכול, והלא דין הוא, איך וואלט געהאט א צד צו זאגן ס'איז נישט אזוי, איך וואלט געהאט א צד צו זאגן מיין ווארט קען אויך מקדש זיין, ווייל איך האב א קל וחומר, ומה במקום שלא קידש הגורל, קידש השם, מה דאך ביי אנדערע קרבנות, וואס איך דארף ברענגען צוויי, ווי למשל א זב, א זבה, א יולדת, וואס ווען זיי ברענגען פייגלעך, דארפן זיי ברענגען א חטאת מיט א עולה, איז ווען איך גיי יעצט קויפן די בהמות, איך גיי קויפן די פייגלעך, קען איך מיט מיין ווארט זאגן, יעצט איך גיי דאס מקדש זיין, דאס איז א עולה דאס איז א חטאת, אבער איך קען נישט מאכן קיין גורל, וואלט איך געמאכט א קאלפי, איך וואלט קענען מאכן די זעלבע שפיל, טרף בקלפי פאר די צוויי פייגלעך, דאס איז א עולה דאס איז א חטאת, וואלט עס נישט געארבעט, אבער מיינע ווערטער ארבעטן יא, איז אויב אזוי וועל איך זאגן קל וחומר, והלא דין הוא, ומה במקום שלא קידש הגורל, א גורל פאר די חטאת עולה העט נישט ארבעטן, קידש השם, ווען איך זאג עס ארויס העט עס ארבעטן, מקום שקידש הגורל ביי אונז, וואס א גורל ארבעט דאך יא, אינו דין שיקדש השם, אוודאי וואלט איך געדארפט קענען זאגן מיט ווערטער אויך מקדש זיין מיינע צוויי בהמות, תלמוד לומר אויף דעם זאג איך דיר ניין, ועשהו חטאת, זאלסטו וויסן הגורל עושה חטאת ואין השם עושה חטאת, כ'וואלט געהאט א צד צו זאגן מיינע ווערטער קענען אויכעט מקדש זיין די בהמות, זאג איך דיר ניין, נאר די גורל קען מקדש זיין א חטאת, נאר די גורל קען מאכן די לחטאת און לעזאזל. און אויף דעם פרעג איך דיר איין מינוט, ווער זאגט די ווערטער דא? בעצם איך האב נישט געהאט קיין נאמען ביז יעצט, אבער זאגט די גמרא, סתם ספרא מני רבי יהודה, סתם ספרא, דאס איז אלעס ברייתות אויף פסוקים, און מ'רעדט דאך פון א פסוק דא פרשת ויקרא, סאו ווער איז דאס סתם ספרא דאס איז תורת כהנים ווער איז דאס אלעס רבי יהודה וקתני הגורל עושה חטאת ואין השם עושה חטאת און זעה איך דאך פון דא אז וואס אז ווי אזוי קען איך יעצט מקדש זיין א להשם און לעזאזל נאר דורך הגורל מיינע ווערטער קען נישט מקדש זיין אלמא זעה איך דאך זייער קלאר דא רבי יהודה איז דער וואס זאגט אז די ווערטער העלפן נישט נאר הגורל אלמא הגרלה מעכבא יעצט האב איך א פרישע פראבלעם. אונז האבן דא געברענגט, לפי די ערשטע לשון, יעדער איינער העט מסכים זיין אין שיטת רבי יהודה, לא מעכבא. און די צווייטע לשון רבי יוחנן, לא מעכבא. וואס הייסט לא מעכבא? רבי יהודה אליינס איז דאך דער וואס זאגט אז מען קען נישט, מען קען נישט מקדש זיין מיט ווערטער. ווייל אויב זאגסטו מיר אז די גורל איז נישט מעכב, פשט האסטו א צווייטן וועג ווי דו קענסט מאכן א להשם מיט א לעזאזל, וואס? מיט דעם וואס דו זאגסט ארויס די ווערטער. אבער דא זעה איך קלאר רבי יהודה זאגט ארויסזאגן ווערטער העלפט נישט. נו אויב אזוי לכאורה דו ביסט א מורא'דיגע קשיא. תיובתא דמאן דאמר הגרלה לא מעכבה. האב איך דאך א מורא'דיגע קשיא דא. עס איז אפגעפרעגט. תיובתא דמאן דאמר הגרלה לא מעכבה תיובתא. זאלסטו וויסן דאס פרעגט אלעס אפ. זע איך פון דא אז ס'נישט דא אזא זאך הגרלה לא מעכבה. אפילו רבי יהודה וואס דו האסט געוואלט זאגן רבי יהודה זאגט לא מעכבה. הגרלה מוז זיין ס'איז יא מעכב. ווי רבי יהודה זאגט קלאר און ער דרש'נט דעם פסוק ווי ער ברענגט דא דאס ספרי. אז זאלסטו וויסן, מען קען נישט מקדש זיין דורכ'ן כהן גדול זאגט דאס איז לשם, דאס איז לעזאזל. די איינציגסטע וועג וואס איך קען עס יא מאכן, איז נאר מיט'ן גורל, אויף דעם זאגט די גמרא, תיובתא דמאן דאמר הגרלה לא מעכבה תיובתא.